די רצונות פונעם אייבערשטן אין יעדע זאך, מיט די התפארות וואס דער אייבערשטער איז זיך מתפאר מיט די אידן. האלט מען דא, כי כל העולם כולו, די גאנצע וועלט לא נברא איז נישט באשאפן געווארן אלא בשביל ישראל נאר וועגן די אידן, כמו שאמרו אזוי ווי חכמים זאגן בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן נאר וועגן די אידן וואס זענען אנגערופן ראשית, כי ישראל עלו במחשבה תחילה, די ערשטע געדאנק וואס די אייבערשטער געהאט כביכול איז א מחשבה ווען ער האט באשאפן די וועלט איז געווען די אידן, דהיינו שהשם יתברך די אייבערשטער צופה האט געקוקט ההתפארות, די, וואס ער גייט זיך מתפאר זיין און גייט די די באשיינוג השעשועים און די שעשועים שיקבל מישראל וואס ער וועט מקבל זיין פון די אידן כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק ישראל אידן אשר בך אתפאר מיט דיך טו איך מיך באשיינען און בשביל זה וועגן דעם ברא את כל העולם האט ער באשאפן די גאנצע וועלט. יעצט פארשטייען מיר שוין די קשר. נמצא קומט אויס שכל העולם כולו די גאנצע וועלט נקרא איז נברא איז באשאפן געווארן רק בשביל נאר וועגן ההתפארות, די התפארות שיתפאר בישראל וואס ער גייט זיך בארימען מיט די אידן. וזה היה כלל הבריאה, דאס איז די גאנצע בריאה. דהיינו, דאס מיינט, שכלל הבריאה, די גאנצע בריאה היה איז געווען בשביל כלל ההתפארות שיקבל מישראל, איז די גאנצע בריאה נאר געווען וועגן די כללית'דיגע התפארות וואס די אייבערשטער וועט מקבל זיין פון די אידן, וכן בפרט הבריאה. די פרט הבריאה וואס די אייבערשטער האט באשאפן איז בשביל פרט התפארות של ישראל, מער פרטית'דיגע התפארות וואס די אייבערשטער גייט האבן פון אידן, כי יש בכל אחד ואחד מישראל, ווייל יעדע איד האט א התפארות בפרטיות, יעדע מענטש האט א פרטית'דיגע התפארות וואס די אייבערשטער איז מתפאר מיט אים אליינס, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות טייטש נישט נאר א כללית'דיגע התפארות פון גאנץ כלל ישראל, נאר יעדע איד האט א דירעקטע אייגענע התפארות וואס די אייבערשטער איז מסבור מיט אים. מיט אים, אפילו בפחות שבישראל, אפילו איינער וואס איז א נידעריגער פון די אידן, אפילו פושעי ישראל, אפילו א פושע ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, דער נאמען ישראל ווערט גוט אנגערופן אויף אים, כי נקרא פושעי ישראל, הייסט דאך פושע ישראל, איז יש בו התפארות, איז דא אין אים א התפארות פרטי. א פרטיות'דיגע התפ, א התפארות, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות, די אייבערשטער בארימט זיך אין א פרטיות'דיגע אופן, וכן בפרטי פרטיות, דאס הייסט אין יעדע איינצעלהייט וואס א מענטש טוט, כי יש בכל איבר ואיבר, אין יעדע איבר, און בכל תנועה ותנועה, יעדע ריר וואס א מענטש רוקט זיך, של ישראל פון א איד, התפארות אחר, איז דא אנדערע התפארות, ויש לפעמים, ס'איז דא אסאך, שאיזה פחות מישראל. א עפעס א נידריגע מענטש פון צווישן אידן, עושה נענוע עם הפאה שלו, ער מאכט א שאקל מיט זיין פאה, והשם יתברך יש לו התפארות גדול גם מזה, דער אייבערשטער האט נאך א גרויסע התפארות פון דעם אויך, והצדיק און דער צדיק על ידי שמבקש ומחפש תמיד, ער זוכט שטענדיג ומוצא און ער טרעפט ההתפארות די שיינקייט שיש בישראל איז צווישן אין די אידן בכלל, גאנץ כלל ישראל, ובפרט יעדעם עקסטער, ובפרטי פרטות אזוי ווי מ'האט געזאגט יעדע תנועה וואס ער מאכט, בכל איבר ותנועה של כל אחד ואחד מישראל יעדע איבר און תנועה, יעדע יעדע ביין, יעדע קליינע ריק פון א יעדע מענטש פון די אידן כנל על ידי זה יודע ווייסט ער ומשיג און איז משיג כל הרצונות של השם יתברך אלע רצונות פונעם אייבערשטן שהיו לו וואס איז געווען פארן אייבערשטן בכל הבריאה אין די גאנצע בריאה בכלל כלל פון די בריאה ובפרט און פרטית'דיגע פון די בריאה פרטי פרטיות און כי כל הרצונות של כל הבריאה די אלע רצונות פון די גאנצע בריאה, הכל היה בשביל ההתפארות של ישראל, וועגן די אייבערשטער וועט זיך בארימען מיט די אידן, כנל. וכל דבר ודבר נברא ברצונו, איז באשאפן געווארן מיט די רצון השם, בזה הכח, מיט די כח, ובזה הטבע, מיט די טבע והנהגה, כפי ההתפארות, לויט די התפארות שיש בכל אחד מישראל וואס איז ביי יעדע איד. נמצא קומט אויס, כשיודע ווען ער ווייסט, ומוצא און ער טרעפט ההתפארות, די התפארות, די. דעם וואס דער אייבערשטער בארימט זיך שיש בישראל וואס איז דא ביי די אידן בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות און יודע ווייסט ער אויך כל הרצונות אלע רצונות שיש בכלל הבריאה וואס איז דא בכלל די בריאה ובפרט הבריאה און די פרטים פון די בריאה ובפרטי פרטיות כי ההתפארות ווייל די התפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל וואס דער אייבערשטער בארימט זיך מיט די אידן היא שורש הבריאה, דאס איז די גאנצע ווארצל פון די בריאה, היינו כללות, די כללות התפארות, די וואס די אייבערשטער בארימט זיך בשם כלל ישראל, ווען כלל ישראל, מה שהשם יתברך מתפאר, וואס די אייבערשטער בארימט זיך בשם כלל ישראל, מיט די כללות כלל ישראל, זה שורש כללות כל בריאה, הבריאה בכלל, דאס איז די ווארצל, די כללות'דיגע ווארצל פון די גאנצע בריאה בכלל, וכן הוא בפרטות, און נאך מער בפרטות ההתפארות די התפארות, מה שהשם יתברך מתפאר עם כל אחד מישראל בפרטות. זה השורש לאותו הדבר הפרטי של הבריאה. דאס האט צוטון מיט די דבר, די פרטיות'דיגע זאך פון די בריאה. שנברא בשביל זה ההתפארות, וואס איז באשאפן אויף דעם התפארות, וכן הוא בפרטי פרטיות. ההתפארות שהשם יתברך מקבל בפרטי פרטיות מכל איבר ותנועה של כל אחד מישראל, די פרטיות'דיגע. זאך וואס די אייבערשטער בארימט וואס די אייבערשטער בארימט זיך מיט יעדע איבר יעדע תנועה פון א איד, זה השורש הפרטי פרטיות של הבריאה, דאס איז דער שורש פון די פרטי פרטיות פון די בריאה, דהיינו של כל איבר ואיבר בפרטי פרטיות, יעדע איבר אין פרטי פרטיות של כל נברא ונברא פון יעדע עקסטער באשעפעניש, והכלל, דער כלל איז כי עיקר הבריאה

בבריאת העולם און פון דעם וואס ער האט באשאפן די וועלט בכלל און בפרט ובפרטי פרטיות, היו איז געווען כפי ההתפארות שיקבל מישראל. דאס טייטשט אין אנדערע ווערטער אז די אייבערשטער בראשית המחשבה ווען ער האט באשאפן די וועלט האט ער אויסגעשטעלט די בריאה ווייל ער האט געוואוסט אז לאמיר זאגן אזויפיל און אזויפיל יאר ארום גייט ער האבן א התפארות פון א איד מיט די זאך ממילא האט ער אויסגעשטעלט אז די בריאה זאל פארן אויף די דירעקשאן בפרטי פרטיות היו כפי ההתפארות שיקבל מישראל. בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, כי כללות הבריאה נבראת איז באשאפן געווארן בזאת התמונה בזה הסדר, אין די סדר והנהגה שיש לכללות הבריאה כפי כללות ההתפארות לויט די כללות פון די התפארות שמקבל מכלל ישראל אזוי ווי ער איז מקבל פון כלל ישראל, מען קען אפשר מסביר זיין דאס די ענין פון השגחה פרטית, השגחה פרטית מיינט נישט אז איך האב פונקט יעצט געדארפט און די אייבערשטער האט מיר געשיקט די זאך, דער בעל שם טוב האט מחדש געווען אז. די גאנצע בריאה איז איין שטיק זאך, איינס דעקט פאר דעם צווייטן, למשל זאגט דער בעל שם טוב אז א גרעזעלע אינמיטן מדבר רוקט זיך אזויפיל מאל אויף די זייט און אזויפיל מאל אויף די זייט, די ווינט בלאזט אים ווי אזוי עס זאל זיך שאקלען, און אויב ס'וואלט זיך געשאקלט א אנדערע וועג וואלט די גאנצע וועלט חרוב געווארן. ס'הייסט די גאנצע וועלט איז איין גרויסע פיקטשער, און דאס איז געווען עולה במחשבה תחילה, ווען די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, האט די אייבערשטער געוואלט איך גיי דא האבן התפארות פון אידן, און מיט דעם דרייט זיך די וועלט ווי א זייגער, און אויב איין זאך וועט זיין איין ברעקעלע אנדערש, צעפאלט די גאנצע זאך. במילא קומט אויס, דער צדיק וואס לעבט א גאנצע צייט מיט די התפארות, די אייבערשטער איז מתפאר מיט די אידן, קען ער כאפן יעדע זאך פארוואס עס איז אזוי געווען, און פארוואס עס דארף אזוי זיין, ווייל אלעס מוז צוריק קומען צו די זעלבע שורש, אזוי ווי מיר זאגן מיט השגחה פרטית, יא, אז ס'זאל אזוי זיך אויסארבעטן די מצב, און אויב ס'וואלט געווען אביסל אנדערש, א לייב וואלט אויסגעקוקט אנדערש למשל, וואלט נישט געקענט אנקומען די מצב וואס דארף אנקומען וואס עס קומט אן מיט השגחה פרטית. ס'הייסט, די פעקל וואס קומט אן אין מיין הויז ווען איך האב עס געדארפט, עס פארט ארום א גאנצע השגחה פרטית'דיגע סייקל, און ס'קען זיין וועגן דעם האט דער לייב אזא מין וויידל. ווען דער לייב וואלט נישט געהאט די מין וויידל וואלט די פעקל נישט אנגעקומען צו מיר אינדערהיים. אבער מען דארף וויסן, די פעקל איז אנגעקומען צו מיר אינדערהיים אלעס נאר וועגן איין סיבה, ווייל די אייבערשטער איז מתפאר מיט מיר. און די אייבערשטער האט געוואוסט אזוי גייט ער זיך קענען מתפאר זיין מיט מיר, האט די אייבערשטער געמאכט אז אלעס זאל זיך דרייען אויף די וועג. וכן כל דבר.

היטב, לכאורה זעט אויס אז מען זאגט עס איבער נאכאמאל נאכאמאל נאכאמאל נאכאמאל, זאגט ר' נתן, לכאורה די אריינגעלייגטע וואס ר' נתן זאגט אז זאל זייער גוט פארשטיין די ווערטער, פארוואס? כי הם דברים עמוקים מאוד, דאס איז זייער טיף, ווייל. אונז האבן פריער געשמועסט טאקע מיין פעקל זאל האבן צו טון מיט די וויידעלע פון די לייב אדער דעם קאפ פון די לייב, אז די לייב האט געמאכט א נויז אינמיטן וואלד האט עס צו טון מיט מיין פעקל עס קומט אן צו מיר אינדערהיים, ס'איז זייער טיף און מ'העמט טיף להבין, מיט דעם קענסטו פארשטיין גדולת הבורא יתברך, דו קענסט פארשטיין וואס די אייבערשטער איז, אביסל השגה

איך הם מסתכלים בעולם, ווי אזוי ער קוקט אויף די וועלט האט אן אנדערע בליק, זיין בליק איז א גאנצן צייט צו קוקן ווי די אייבערשטער בארימט זיך און וואס איז רצון השם, שיודעין זיי ווייסן בכל עשב ועשב יעדע גרעזעלע און בכל נברא שבעולם און יעדע נ ע, ער ווייסט טעם תמונתו, ער ווייסט פארוואס עס זעט עס אזוי אויס, און ער ווייסט וכוחו, די כוח, והנהגתו, זיין הנהגה, ופרטות פרטות, וכנ"ל. ועל כן וועגן דעם זאגט רבי נתן הארכתי להחזיר הדברים מגודל דקותו ופנימיותו ועמקותו ווייל ס'איז אזוי דקות'דיג און אזוי טיף. יעצט דארף מען אביסל צו פארשטיין מען פארשטייט דא אז אדם הראשון איז געזעצן און ער האט געזען יעדע חיה און לויט די טבע פון די חיה לויט דעם האט ער געגעבן נעמען פאר די חיות סאו יעצט קוקט מען עס אן אקעי ער האט גערופן לייב לייב ניין די לייב הייסט אריה ווייל אדם הראשון האט געוואוסט פונקטליך בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות פונקטליך וואס מ'דארף האבן פארוואס דער לייב דארף הייסן לייב און ממילא האט ער געוואוסט צו געבן און ממילא אזוי גייען צדיקים זיי ווייסן א גאנצן צייט וואס ס'גייט פאר יעצט ועל ידי זה שהצדיק מגלה ההתפארות של השם יתברך דורכדעם וואס דער צדיק פארציילט אונז דא די שיינע לעכטיגע תורה.

און דורך דעם וואס מען אנטפלעקט דאס ווערט יעצט אנטפלעקט די התפארות די שיינקייט של ישראל פון די אידן שהם מתפארים עמו יתברך, זיי ווערן בארימט צוזאמען מיטן אייבערשטן, על ידי זה נופל יראה, פאלט א יראה. יעצט איז די רבי נאך אביסל מער מסביר, כי ההתפארות של ישראל בחינת תפילין, דאס וואס די אייבערשטער בארימט זיך מיט אידן דאס איז תפילין, שנקראים פאר, די תפילין ווערט אנגערופן באשיינונג, על ידם נתגלה היראה, דורך דעם ווערט אנטפלעקט א יראה, מ'הייבט אן מורא צו האבן פונעם אייבערשטן, כמו שאמרו חכמינו זכרונו לברכה אזוי ווי חזל זאגן, מנין שהתפילין הם עוז לישראל, ווי אזוי ווייסן אז די תפילין איז א שטארקייט פאר אידן? שנאמר שטייט אין פסוק וראו כל עמי הארץ אלע פעלקער פון דער וועלט קענען זען כי שם השם די נאמען פון דעם אייבערשטן נקרא עליך ווערט גערופן אויף דיר ויראו ממך זאלן מורא האבן פון דיר. ס'הייסט די תפילין ברענגט יראה. נמצא קומט אויס שעל ידי התגלות ההתפארות, דורכדעם וואס ס'ווערט נתגלה די התפארות, שמתפארין ישראל עמו יתברך, אידן ווערן מתפאר צוזאם מיט די אייבערשטער, על ידי זה נופל יראה, פאלט א יראה אויף די אלע פעלקער וואס זעען די אידן גייען מיט תפילין. כמו כן, די זעלבע זאך אויך על ידי התגלות ההתפארות של ישראל, דורך התגלות ההתפארות פון שהשם יתברך פון די אידן, פון השם יתברך פון די אייבערשטער שמתפאר בישראל וואס ער בארימט זיך מיט די אידן שזה בחינת תפילין של השם יתברך דאס איז די תפילין פונעם אייבערשטן כמו שאמרו רבותינו ז"ל וואס די חזל זאגן מנין פון ווי ווייס איך שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין וויאזוי ווייס איך די אייבערשטער לייגט תפילין ואיתא שם שטייט דארטן אז שהתפילין של השם יתברך און די תפילין פונעם אייבערשטן כתוב בהם שטייט געשריבן אין די תפילין די פרשות פון די אייבערשטער'ס תפילין איז די התפארות, די התפארות, די בארימונג, שהוא יתברך מתפאר בעמו ישראל, ער בארימט זיך מיט די פאלק, מיט זיין פאלק אידן, כדאיתא שם אזוי ווי עס שטייט דארטן, שהתפילין דמארי עלמא, די תפילין פון די הער פון די וועלט פונעם אייבערשטן, כתיב בהו שטייט דארטן, מי כעמך ישראל, ווער איז אזוי ווי דיין פאלק אידן, וכו', און אויך שטייט דארטן אן אנדערע פרשה כי מי גוי גדול, ווער נאך אזא גרויסע פאלק וכו', דאס איז שוין צוויי פרשות, די אנדערע צוויי פרשות שטייט נישט.

פונעם אייבערשטן, דהיינו, ליראה מלפניו יתברך, זאל מורא האבן פונעם אייבערשטן, על ידי זה נתגלה יראה, אפילו על שנאני שחק, ס'ווערט א יראה מיט די אייבערשטנ'ס תפילין, ווערט א יראה פון די מלאכים אויך, די גרעסטע מלאכים, שרפים וחיות, די אלע הייליגע מלאכים, כי באמת, ווייל אין אמת'ן, מלפני השם בוודאי הכל יראים וחרדים, יעדער האט מורא פונעם אייבערשטן, אף אך נאר אף על פי כן מיט דעם אלעמען יום הולדת המלך, דער טאג וואס איז דער טאג וואס איז געבוירן דער געבורטסטאג פונעם קעניג, ויום גנוסיא דמלכא, אויף דעמאלטס גייט ארויף דער כבוד פונעם אייבערשטן, שלובש המלך בגדי התפארות, ווען דער קעניג טוט זיך אן שיינע קליידער, אז נתגלה היראה יותר ויותר, ווערט נתגלה די יראה מער און מער. יעצט איז דער רבי מסביר, כי אף על פי כאטשיג שגם קודם הכל יודעין מהמלך, יעדער ווייסט פון דעם קעניג. עם כל זה, מיט דעם אלעמען, מתפעל נפש הרואה יותר ויותר, ס'ווערט מער נתפעל דער נפש וואס זעהט עס, מער און מער כידוע, ווי ס'איז באקאנט. איז דער רבי עס נאך מסביר אביסל פירוש. כי כל דבר יעדע זאך שרואין בעיניים וואס מען זעט מיט די אויגן, מתפעל נפשו מזה יותר, מער מאם היה יודע אותו בידיעה לבד, ווען א מענטש ווייסט עפעס ווערט ער נישט אזוי שטארק נתפעל ווי ווען ער זעט עס, בלי ראי' גמורה בעיניים, האט עס גארנישט געזען מיט די אויגן, ער האט נישט געזען קיין קלארע בילד מיט די אויגן, כמבואר בספרים, כגון. צום ביישפיל, כשמספרין לאדם, ווען מען פארציילט פאר א מענטש גדולת המלך די גרויסקייט פונעם קעניג, אף על פי כאטשיג שיודע הדברים בבירור ער ווייסט עס זייער קלאר, אף על פי כן, מיט דעם אלעמען אינו מתפעל נפשו כל כך, ווערט נישט זיין נפש אזוי שטארק מתפעל להתיירא כל כך אזוי שטארק מורא צו האבן מן המלך פון די קעניג, כמו אזוי ווי בעת שרואה בעיניו ממש, ווען ער זעט עס ממש מיט די אויגן. את גדולת המלך די גרויסקייט פון דעם קעניג, און רואה אותו כשלבוש ווען ער איז אנגעטון בבגדי התפארותו מיט די קליידער פון זיינע תפארת וואס ער בארימט זיך מיט דעם, און מנהיג חיילותיו, און. ס'פירט זיינע זיינע מיליטער, זיינע סאלדאטן, וכו', שאז נופל עליו יראה יותר, פאלט אויף דעם א, פאלט אויף דעם מענטש א גרעסערע יראה, כי הנפש מתפעל יותר על ידי הראיה ווייל ער זעט עס מער ווי ידיעה, ס'ווערט ער, ער זעט עס יעצט, יעצט. דארף מען וויסן נאך א כלל, וויאזוי טאקע, פארוואס איז יעצט געשען אז דער קעניג, דער אייבערשטער כביכול, באשיינט זיך מיט די אידן? ועל כן בעניננו על ידי שהצדיק מגלה התפארות, ער מגלה די התפארות שמתפאר בישראל ווי דער אייבערשטער בארימט זיך מיט זיי, שזה בחינת יום הולדת המלך, יום גינוסיא של מלכות, דאס ווערט אנגערופן די געבורטסטאג פונעם קעניג, און די טאג וואס דער קעניג באקומט זיין מלכות, דהיינו שנולד בחינת המלכות, ס'ווערט געבוירן די בחינה פון מלכות פונעם אייבערשטן. די עיקר בחינת המלכות, די עיקר בחינת מלכות איז רק על ידי ישראל שמקבלים מלכותו. דא שטייט א מורא'דיגע טיפע זאך, אז די אייבערשטער'ס מלכות ווערט געשטארקט נאר דורך אידן. אידן ווען זיי רעדן פונעם אייבערשטן און זיי פארציילן אז די אייבערשטער האט פון אונז הנאה, זיי רעדן פון די אייבערשטער'ס רצונות, וואס דער אייבערשטער וויל מיט די גאנצע וועלט, דעמאלטס ווערט דערהויבן די כבוד פונעם אייבערשטן, און דאס שטימט זייער גוט וואס מ'זאגט פסח ביי פקודא וואס איז דא, דורך דעם וואס די אידן פירן א סדר, ווערט דער אייבערשטער'ס כבוד דערהויבן. ס'הייסט, איז דער אייבערשטער נישט געווען דערהויבן ביז יעצט? ניין, דורך דעם וואס אידן שרייען אויס א סדר, מען פירט א סדר נאכט, דורך דעם ווערט עס מער באקאנט, ס'גייט מער אריין, ס'גייט אריין אין די בחינה מער פון זען, ווי ביז יעצט האב איך עס נאר פארשטאנען מיט שכל, יעצט זעה איך עס, איך זעה ממש אז דא דא מענטשן וואס שפילן אפ א סדר פאר כבוד שמים, איז ממילא וואס זיי געש ווערט די אייבערשטער ווערט געזעהן, וואס מיינט די אייבערשטער ווערט געזעהן? יעצט כי אין מלך בלא עם, די אייבערשטער קען נישט זיין קיין מלך אויב עס איז נישט דא די אידן וואס רימען אים אויס, ממילא אז אידן רימען אויס זיי מאכן זיי די מלכות פונעם אייבערשטן. ואז ביום, יעצט מיינען ווערט א יום א יום הולדת, אזוי ווי דער אייבערשטער ווערט כביכול ניי געבוירן מיט דעם וואס די אידן רופן אים אויס, די צדיקים רופן אים אויס, און דעמאלטס ווערט יום גינוסיא דמלכותא, די קעניג'ס מלכות גייט ארויף, דהיינו שמתגלה התפארות של ש, דעמאלטס ווערט נאכאמאל נתגלה די התפארות פון די אידן, אז מתפעל נפש הרואה, ס'ווערט מתפעל די נפש ווייל ס'זעט יעצט. ונתגלה ונופל יראתו על כולם, ס'פאלט ארויף די יראה אויף אלע אפילו על שנאני שחק, אפילו אויף די מלאכים, און דאס שטייט און ענדיגט זיך טאקע אין זוהר הקדוש דארט אין פסח ביינאכט יא אז די מלאכים גייען ארויף אין הימל, ואודאן כולהו לקודשא בריך הוא, ווייל זיי זעען אז ס'איז דא א כלל ישראל וואס איז ממליך דעם אייבערשטן, און דאס מאכט אז די כבוד פונעם אייבערשטן זאל ארויפגיין. זאל מען זוכה זיין.